שלום עליכם, דא רעדט זכריה בעקער, ברוך הבא אין דעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פון דעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

כ'וויל בלויז גיבן אפאר מעלדונגען, איז בעסער פריער איידער שפעטער. ווי איר וויסט, דעם זעקסטן נאוועמבער הייבט זיך אן דער חודש פון אידישן חודש פון אידישן בוך, און ווי אלע יאר אין די לעצטע יארן, האָט די ביבליאָטעק צוזאַמען מיט אַ ברייטערן קאָמיטעט פֿון אינטער אַ אינטערשטאָט-קאָמיטעט, אַזוי צו זאָגן, אַ צווישן מיר רופֿן דאָס קאָנסאָרטיום, אַזוי אַז אפשר איז דאָ אַ בעסער וואָרט אין ייִדיש, ווייס איך נישט. דער ערשטער פון די וואס מיר זענען אינטערעסירט צו מעלדן היינט אין אוונט וועט זכריה בעקער, נאוועמבער דעם צוועלפטן, אויפטרעטן. זכריה בעקער איז געווען א צאל יארן אין מאנטריאל, איצט איז ער צוגעפארן קיין ניו יארק וואו ער ארבעט אין ייווא. זכריה בעקער וועט האלטן א רעפעראט אין געיעג נאך פאנטאמען, פערזענליכע איינדרוקן פון א רייזע קיין פוילן דאס וועט זיין דעם צוועלפטן נאוועמבער, נאוועמבער דעם זעכצנטן וועט אין אין דער שערי ציון סינאגאגע פארקומען א קאנצערט פון דער קלעזמער גרופע, זיי זענען שוין יא געווען אייניגע מאל אין מאנטריאל און זיי האבן היפשליך אויסגענומען, אלע ווערן איינגעלאדן. נאוועמבער דעם דריי און צוואנציגסטן וועט פארקומען א העברעאישע לעקציע פון מרדכי שושן, אדער ווי ער רופט זיך אין ענגליש-פראנצויזיש סוזען. די טעמע איז אני יהודי ערבי בישראל, איך א איד, אן אראבער, אן אראבישער איד, א איד אראבער אין ישראל. נאוועמבער דעם זעקס און צוואַנציקסטן וועט פארקומען די ערשטע לעקציע אין לזכר פאול טרעפמאן, און די טעמע וועט זיין אידן, אוקראינער אין די צייטן פון דער צווייטער וועלט מלחמה, און דער צוגאב, נאצי קריג פארברעכער אין קאנאדע, פארצייכענט זיך די דאזיגע דאטעס, איר האט אלע באקומען מסתם אין פארשידענע ערטער דעם דאזיגן פראגראם פאר דעם גאנצן חודש, ס'איז זייער א אינטערעסאנטער פראגראם און. און אָן װאָס צו הערן און צו זען. און איצט שײך הײַנטיקן אָװנט, װי דער פֿאָרזיצער, איז מיר צוגעטײלט געװאָרן אַ זײער בנעימותדיקע, איך װעל זיך נישט האַלטן, אַ זײער בנעימותדיקע אױפֿגאַבע, דהײַנו, פֿאָרשטעלן פֿאַר אײַך דעם גאַסט-רעדנער פֿונעם הײַנטיקן אָװנט. ס'איז פראפעסאר יהושע יושע המכונה שיקל פישמאן, אלע קענען אים גיכער ווי שיקל פישמאן. אייגנטליך איז פריינד פישמאן נישט קיין גאסט אין מאנטריאל, נאר טאקע א בן בית שוין מכמה יארן. די אידישע פאלקסביבליאטעק נוצט אויס פארשידענע געלעגנהייטן,

אויפן געביט פון סאציאלינגוויסטיק וויסנשאפט. ער איז אינטערנאציאנאל באוואוסט און ווערט ווי אן עקספערט אין דעם דאזיגן געביט איינגעלאדן אין פארשידענע לענדער און קאנטינענטן, און ער העלפט אסאך צו לייזן די פארשידענע שפראך קריזיסן וואס עקזיסטירן אין א צאל לענדער צווישן פארשידענע עטנישע גרופן, אזוי למשל איז ער נישט לאנג צוריק ארויסגערופן געווארן פון שפאניע דורכצופירן א גרינדליכע וויסנשאפטליכע שטודיע וועגן די באסקן, וועגן דער באסקן שפראך, וואס איז א שפראך וואס איז כמעט ווי אונטערגעגאנגען. ער ווערט אויך באטראכט ווי איינער פון די אנגעזעענסטע שפראכן טעארעטיקערס. זיין ארבעט די שפראכן לאיאליטעט אין די פאראייניגטע שטאטן, נײַנצן זעקס און זעכציק, דאס הייסט נאך מיט צוויי און צוואַנציק יאר צוריק, ווערט באטראכט ווי א וויכטיגע ווערק אויפן געביט פון דער שפראכן וויסנשאפט. פראפעסאר שיקל פישמאן האט אבער נאך א באזונדערע מעלה ווי א אידישער געלערנטער, ער פארגעסט נישט זיין אייגענעם גארטן. ס'איז צו באוואונדערן זיין צוגעבונדנקייט און זארג פאר אידיש, אויסצורעכענען אלע זיינע צענדליגער און צענדליגער מאמרים, און נישט בלויז מאמרים, נאר טאקע מעשים און דערגרייכונגען אויפן געביט פון אידיש וואלט אונז גענומען צו לאנג. וויל איך בלויז זיך באנוגענען מיט דערמאנען זיין מאנומענטאל ווערק לא אמות כי אחיה, אין ענגליש הייסט עס נעווער סעי דיי, וואס איז ערשינען אין האלענד אין נײַנצן איין און אַכציק. דאס דאזיגע ווערק וואס באשטייט מער ווי זיבן הונדערט זייטן, אנגעפיקעוועטע זייטן, דעקט קנאפע טויזנט יאר אידיש, אידיש לעבן און אידישע קולטור-געשיכטע, און האט באקומען א צאל ליטעראטור פרעמיעס. זיינע צאלרייכע אפהאנדלונגען וועגן דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, האט געלייגט א יסוד, האבן געלייגט א יסוד פאר פאר פאזיטיווער אפשאצונג פון א וויכטיגער היסטארישער געשעעניש. דאס וואס איז ביז איצט געזאגט געווארן וואלט שוין גענוג געווען אוועקצושטעלן פראפעסאר פישמאנען ווי איינער פון די וויכטיגסטע פערזענליכקייטן צווישן די אידישע אינטעלעקטואלן פון אמעריקע. ס'איז אבער דא נאך איין וויכטיגע פונקט אין זיין ביאגראפיע. ער איז נישט נאר א נאה דורש, נאר טאקע אויך א נאה מקיים. ער לעבט א אידיש לעבן, ער אטעמט מיט אידיש און אידישע פראבלעמען. מיט'ן כח פון א מוכיח ווארנט ער אונז אז אויב מיר זאלן נישט טון איצטער, טאקע איצטער אין אונזער אייגענעם דור, דאס מיר זענען מחויב צו טון, ווער ווייסט צי די געלעגנהייט וועט זיך איבער'חזר'ן. ס'קען אמאל ווערן, חס ושלום, צו שפעט. פראפעסאר פישמאן וועט היינט רעדן אויף דער טעמע

גוטן אָװנט, ליבע פֿרײַנד! אַ גוט װאָך אײַך! עס איז תּמיד אַ פֿרײד און אַ פֿאַרגעניגן צו זײַן מיט אײַך אין מאָנטרעאָל, און ספּעציעל אין דער פֿאָלקס-ביבליאָטעק. װען דער פֿאָרזיצער האָט געזאָגט, אַז איך בין דאָ אַ בן-בית, װיל איך צוגעבן, אַז אױב איך בין דאָ אין מאָנטרעאָל אַ בן-בית, איז געלע דאָ אַ בת-עיר. אז ווען זי קומט צוריק אין מאנטריאל איז ממש נישט נאר ווי צו זיך אינדערהיים נאר אין דער אין דער סביבה וואס זי איז אויפגעוואקסן. ס'איז טאקע פאר אונז א דאפלטע פרייד צו זיין מיט אייך. דאס אידישע מאנטריאל איז דאך תמיד געווען א שטיקל נס, א יוצא מן הכלל אין צפון אמעריקע, נישט נאר אין פארגלייך מיט ניו יארק, וואס ניו יארק איז דאך היינט צו טאג געווארן עפעס א גלות בבל מער ווייניגער, נאר אפילו אין פארגלייך מיט אנדערע קאנאדער שטעט. און לעצטנס ווען דער מאדערנער וועלטליך אידישער סעקטאר איז געווארן שוואכער ווי אמאל, זעט זיך נאך מער אן דער נס פון מאנטריאל. וואס ס'קענען נאך זיין פראגראמען און אינסטיטוציעס וואס האבן א וועלט א וועלט ווירקונג, ס'האבן זענען וויכטיג נישט נאר פאר דער שטאט נאר פאר דער גאנצער אידישער וועלט. און כאטש איך בין געקומען אין שייכות מיטן חודש פון אידישן בוך, אין אמעריקע איז דאך הייבט זיך אן דער חודש דעם פערטן נאוועמבער, איך זעה אז דא ביי אייך הייבט זיך אן דעם זעקסטן נאוועמבער, איר זענט בלויז צוויי טעג הינטערשטעליג די פאראייניגטע שטאטן. איז דאך בין איך אריינגעפאלן מיט דער שטימונג פון נס אביסל אין דער שטימונג פון חנוכה, און איך וויל האפן אז אז די ניסים פון מאנטריאל וועלן נישט נאר זיין בזמן... בימים ההם נאר טאקע בזמן הזה וועלן אנהאלטן. און איך וועל נישט לאנג מאריך זיין וועגן קאמפלימענטן אויפן חשבון פון מאנטריאל, א בארימטער רבי האט אמאל געזאגט, האט געגעבן אן עצה צו מגידים אז ווען זיי וואס וואנדערן פון שטאט צו שטאט אז זיי זאלן נישט צופיל צופיל מאריך זיין וועגן וועגן קאמפלימענטן, שייך קאמפלימענטן פאר די שטעט וואוזהין זיי קומען, ווייל ממה נפשך, איינס פון די ביידע, אדער מען וועט אננעמען אויב יעדער מגיד גיט קאמפלימענטן. אדער דאס איז סתם אזא ריטואל און דאס מיינט גארנישט, דאס הייסט מען וועט נישט גלויבן. אדער נאך ערגער איז אז מען וועט יא גלויבן, דאס טויג אויך נישט, ווייל אידן דארפן שטענדיג טראכטן וואס דארף מען בעסער מאכן ווי פריער. איז לאמיך אריבער אויף דער טעמע טאקע מיינער, און דאס איז דער שייכות צווישן דער אידישער ליטעראטור און דער אידישער שפראך. און אין פארבינדונג מיטן אידישן ביכער חודש איז דאך זיכער אזא טעמע האלט איך צוגעפאסט, ערשטנס שטענדיג צוגעפאסט, ווי דער עם הספר דארפן מיר שטענדיג זיין פאראינטערעסירט, וואס האט דער ספר, וואס האט די ליטעראטור אויפגעטון אין אונזער לעבן, ווער נאך מער ווי מיר דארפן זיין פאראינטערעסירט אין דער השפעה פונעם ספר, אין דער השפעה פון דער ליטעראטור. און צווייטנס, די פריינט פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק דארפן דאך זיכער זיין פאראינטערעסירט אין דער אידישער ליטעראטור און אין אידישע ביכער. און ווי מאדערנע וועלטלעכע מענטשן, האב מיר א ספעציעלן אינטערעס אין דער טעמע, ווייל פאר אונז איז דאך דאס אידישע בוך און די אידישע ליטעראטור נישט נאר א בוך און נישט נאר א ליטעראטור, נאר דאס איז א דרך אין לעבן, דאס איז א באזונדער צוגאנג פון צו געפינען און צו דעפינירן דאס וואס איז וויכטיג און דאס וואס איז שיין און דאס וואס איז אייביג אין אידישן לעבן. איז דערפאר טאקע האב איך זיך ספעציעל געסטארעט צו ברענגען אט די טעמע היינט, אביסל אונז אלעמען צו דערמאנען זאכן וואס מיר קענען, זיך צו דערמאנען זאכן וואס מיר ווייסן וועגן דער וויכטיגקייט פון דער אידישער ליטעראטור פאר דער אידישער שפראך. כ'וויל אנהייבן מיט אן אלטן כלל, און דער אלטער כלל איז דער אז כדי ריכטיג אפצושאצן א תקופה, כדי פרישער אפצושאצן, כדי סטימולירנדיגער אפצושאצן, דארף מען אביסעלע זיך עמאציאנעל דיסטאנצירן פון דער תקופה, מען דארף קענען אביסעלע צוריקגיין א טריט צוריק פון דער עמאציע וואס מ'האט דורכגעלעבט אין דער תקופה, פון דעם, פון דער אייגענער פערזענליכער עמאציאנעלער אריינגעטונקייט אין דער תקופה. אזוי איז מיט'ן חורבן מזרח אייראפע, וואס ווייטער, עס גייען פארביי די יארן, שוין פינף און פערציג יאר לאמיר זאגן, אלץ מער הייבן מיר אן נישט נאר פילן דעם ווייטאג, נאר מיר הייבן אן אפשאצן וואס דער חורבן האט געטון צו יענעם דור וואס האט אים דורכגעמאכט, און צו אלע דורות עד סוף כל הדורות האט דער וועט דער חורבן האבן איבערגעלאזט א שטעמפל אויף אונזער לעבן. און אזוי איז מיטן אויפקום פון מדינת ישראל,

און אזוי אויך מיט דער אויספארמירונג פונעם אמעריקאנער אידנטום, וואס דאס איז, וועלן מיר זאגן, א יארהונדערט, אבער ערשט איצט הייבט מען אן אפשאצן דעם יארהונדערט און די שאפונג, אמעריקאנער אידנטום, ווי א נייע געשטאלט, א ניי קאפיטל אין דער געשיכטע, און ס'וועט נישט קענען זיין ווי די פריערדיגע קאפיטלען. און איך מיין אזוי איז אויך אין שייכות מיט דער אידישער ליטעראטור און מיט דער אידישער שפראך, איצט ווען זיי זענען שוין מער נישט אין צענטער פון יעדן איינעמ'ס אידיש לעבן, און מיר דא און נאך אזעלכע ווי מיר זענען יחידי סגולה אויב די אידישע ליטעראטור און די אידישע שפראך זענען נאך אין צענטער פון אונזער אידיש לעבן. אבער מיר דארפן פארשטיין אז דאס אידישע פאלק ווי עס איז היינט צו טאג איז נישט די אידישע ליטעראטור און נישט די אידישע שפראך אין צענטער פון דעם לעבן פונעם רוב מנין און בנין פונעם פאלק. ערשט איצט קען מען אנהייבן פארשטיין וואס האט דאס געמיינט דער אויפקום פון דער אידישער ליטעראטור אין אידישן לעבן ווייל דאס איז באמת א יחיד במינו'דיגע דערשיינונג געווען און געבליבן. ביז לעצטנס האבן דאס פרובירט טון און האבן דאס גוט געטון, איך האב נישט חלילה קיין טענות צו זיי, כאטש איך וויל עס טון אנדערש, האבן פרובירט אפשאצן די ווירקונג פון דער אידישער ליטעראטור אויפן אידישן לעבן. פאליטישע באוועגונגען, זאגן דער בונד, די פועלי ציון, ביי בער באראכאוון אויף דער מצבה, אייגנטליך אויף דער ערשטער מצבה, יא, אויף דער מצבה וואס איז געשטאנען אין אייראפע ווען מען האט אים געבראכט צו קבורה, איז געשטאנען, קיין פאלק איז נישט, אויף אידיש, אויף דער מצבה, קיין פאלק איז נישט פריי ביז עס באהערשט די אייגענע שפראך. אויף דער צווייטער מצבה אין ישראל וואס איז נישט אויף אידיש שטייט דאס נישט, אבער דאס איז געווען אן אויסדרוק, דאס איז געווען אן אויסדרוק פון א פאליטישער באוועגונג וואס האט געפרובירט אפשאצן די מיין פון אידיש אינעם נייעם, אין דער נייער אידישער קאניונקטור. פארשידענע פילאזאפישע ריכטונגען, דער דובנאוויזם, דער גלות-נאציאנליזם בכלל, אין פרומען סעקטאר האבן שרה שנירער און איר ווייסט אסאך פון אייך ווייסן אז איך האב יארן לאנג זיך אפגעגעבן מיט פארשן נתן בירנבוים פרובירט אוועקשטעלן וואס הייסט אידיש פארן פרומען לעבן פרומען לעבן צווישן די צוויי וועלט מלחמות אברהם יהושע העשל אין אמעריקע האט עס פרובירט אוועקשטעלן. אויך ווי א גרויסער פילאזאף. לעצטנס, אין משך פון די לעצטע פופצן צוואנציג יאר, איז צוגעקומען א נייער קוק-ווינקל פון וועלכן אפצושאצן דעם אויפקום און דעם אויפטו פון דער אידישער ליטעראטור, פון דער אידישער שפראך, און דאס איז די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן. אזוי ווי דער פארזיצער האט אייך דערציילט, אייך דערמאנט, אז איך גיב זיך אפ מיט לינגוויסטישע ענינים, האט איר זיך געקענט פארשטעלן אז א לינגוויסטישער צוגאנג, די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן, וועט צו מיר אפעלירן. מ'זאגט, וועגן וואס חלומ'ט זיך א האן? א האן חלומ'ט זיך פראסע, זאגט מען. און וועגן וואס חלומ'ט זיך א אידישן לינגוויסט? אידישע לינגוויסטיק. דאס איז א די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן, דאס איז א שטח וואס באמיט זיך צו באטראכטן אלע אידישע שפראכן אין משך פון דער גאנצער אידישער געשיכטע, און אויף א פארגלייכיגן אופן צו פרעגן און ענטפערן אזעלכע פראגעס ווי, וויפיל אידישע שפראכן זענען פאראן, און וואו זענען זיי אויפגעקומען, און ווען זענען זיי אויפגעקומען, און ווי אזוי זענען זיי אויפגעקומען, און ווי לאנג האבן זיי אויסגעהאלטן. איך האב געהאט די מעגליכקייט עטליכע מאל צו לערנען א גראדואיר קורס אויף דער טעמע, די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן, און צו פובליקירן, און צו זען אז אין מיינעם א זשורנאל וואס איך רעדאקטיר זאל מען זיך אפגעבן א סך מאל מיט דער סאציאלאגיע אין אלגעמיין פון אידישע שפראכן, און פון באזונדערע אידישע שפראכן אויך, אידיש און דזשודעזמא ספעציעל. העברעיש, די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן באטראכט אלע אידישע שפראכן, און דעריבער גיט זי אויך א נייעם פארגלייכיגן קוק, אדער גיט אונז א מעגליכקייט צו קוקן אויף א נייעם פארגלייכיגן אופן אויך אויף אידיש, און דאס איז אייגנטליך דער אויפטו פון יעדער וויסנשאפט צו דערמעגליכן אז מען זאל דערזען זאכן וואס מען האט פריער נישט געזען, אביסל מאריך מיטן שכל צו זיין, אביסל זען פון א אנדער פערספעקטיוו, און איינע פון די סטימולירנדיגסטע ווערק אויף דעם שטח פון דער סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן איז מאקס וויינרייך'ס פיר בענדיגע געשיכטע פון דער אידישער שפראך וואס איז ארויס אין נײַנצן דרײַ און זיבעציק. און וואס יארן לאנג האב איך געהאט דעם זכות זיך אפצוגעבן מיט דער ענגלישער איבערזעצונג, דאס ער האט דאך עס ארויסגעגעבן אויף אידיש, שטעלט זיך פאר די גבורה פון א מענטש ארויסצוגעבן פיר בענד אויף אידיש אויף אזא מער ווייניגער עסאטערישער טעמע וואס קיין גרויסע ליינערשאפט וואס זאלן ליינען די פיר בענד האט ער זיך קיינמאל נישט געקענט פארשטעלן. ער איז טאקע געווען א מענטש א גיבור. האב איך זיך אפגעגעבן וואוינענדיג עטליכע יאר אין ירושלים יעדן פרייטאג ערב שבת א גאנצן טאג פרייטאג אייגנטליך מיט דער איבערזעצונג איך און ספעציעל דאקטער שלמה נאבל וואס איך בין אייגנטליך געווען זיינער אן אסיסטענט ער האט געארבעט אויף דעם אלע טעג פון דער וואך און איך האב געארבעט אויף דעם איין טאג אין וואך. און דאס איז געווען פאר מיר א טייל פון דער ערב שבת'דיגער צוגרייטונג צום שבת, די שטילקייט, די רואיגקייט, די זיסקייט פון שבת אין ירושלים איז געקומען אויף מיר ביים באארבעטן מאקס וויינרייך'ס געשיכטע פון דער אידישער שפראך אין א געגנט אין ירושלים וואס הייסט שערי חסד, דאס איז געווען דעמאלט, איך ווייס נישט ווי זי זעט איצט אויס, א.

עס הייבט א עס הייבט אויף למשל אזעלכע הייבט ארויס אזא פראבלעם אזא פראבלעם וואס איז גרינג צו פארקוקן פארשטייט אז מען לעבט יעדן טאג מיטן טאג טעגליכן לעבן הערט מען אויף צו פרעגן זיך פראגעס וועגן דעם טאג טעגליכן לעבן דאנקען גאט אניט וואלטן מיר נישט געוואוסט ווי א טראט אוועק צו שטעלן ווען מיר וואלטן ביים יעדן טראט געפרעגט צי וועט מיך דער דיל האלטן דא? איך וועל אוועקשטעלן דעם פוס, אבער די וויסנשאפט פירט זיך קאפויער, און זי פרעגט גראד וועגן די טאג טעגליכע זאכן, הייבט זי אן פרעגן פראגעס, און דעריבער די סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן הייבט אן מיט דער פראגע, וואס איז א אידישע שפראך? עס לאזט זיך אויס אז עס איז גארנישט אזוי גרינג צו ענטפערן אויף אזא פראגע, בפרט נאך היינט צו טאג ווען ס'רוב אידן איבער דער וועלט רעדן ענגליש. ווערט עס נאך שווערער צו פרעגן און צו ענטפערן די פראגע ווי פריער. מען דארף זיך פרעגן, למשל, אויב מיליאנען אידן רעדן ענגליש, איז ענגליש א אידישע שפראך? צי ווערט א שפראך א אידישע שפראך בלויז ווייל אידן רעדן זי? מען פארטראכט זיך וועגן דעם. עס קען זיין אז אייניגע וואלטן געענטפערט אז יא, אבער איך מיין בדרך כלל, בדרך כלל ענטפערט מען ניין מיט די פראגע, אז עס איז נישט גענוג אז אידן זאלן רעדן א שפראך, אז עס זאל ווערן א אידישע שפראך. קען מען זאגן, א אידישע שפראך איז א שפראך וואס בלויז אידן רעדן די שפראך, דאס איז א אידישע שפראך. אבער למשל, אבער ווייטער איז דאס נישט אינגאנצן צופרידנשטעלנדיג, למשל אין ישראל זענען דא אסאך אראבער וואס רעדן העברעאיש, קען מען דאך נישט זאגן אז צוליב דעם איז העברעאיש נישט קיין אידישע שפראך, ווייל אויך גויים רעדן העברעאיש ס'דא קריסטן וואס רעדן העברעאיש אין ישראל, ס'דא גאנצע קלויסטערס קריסטליכע וואס פירן זיך אויף העברעאיש אין ישראל. צי קען מען זאגן אז א אידישע שפראך איז אזא שפראך בלויז וואס ס'רוב פון די מענטשן וואס רעדן די שפראך זענען אידן? דאס דערלויבט אונז אביסל צו אנטלויפן פון דער איבערגעטריבענער פאדערונג אז בלויז אידן זאלן רעדן די שפראך. מיר זאגן ס'רוב מענטשן וואס רעדן אויף דער שפראך זענען אידן, איז אין געוויסע קאנטעקסטן איז דאס אויך נישט צופרידנשטעלנדיג. למשל. צווישן די צוויי וועלט מלחמות איז, די ספרדים אין גריכנלאנד וואס האבן זיך ארויפגעארבעט און האבן זיך זענען אריין אין דער מאדערנער וועלט האבן זיך געסטארעט נישט צו רעדן דזשודעזמא נאר צו רעדן דווקא שפאניש ס'הייסט ס'זאל געווען אזוי ווי אידן וואלטן זיך געסטארעט נישט צו רעדן אידיש נאר דווקא צו רעדן דייטש ווייל דאס איז העכער, דאס איז קולטורעלער. איז דארטן האבן זיך די ספרדים וואס האבן זיך ארויפגעארבעט און אוועק אין אוניווערסיטעט האבן זיך געסטארעט צו רעדן שפאניש, און גריכן וואס האבן געהערט ווי מ'רעדט שפאניש צווישן זיך האבן געוואוסט אז דאס זענען אידן ווייל בלויז אידן האבן גערעדט שפאניש צווישן זיך אין גריכנלאנד. איז זאל מען אננעמען אז ווייל ס'רוב פון די מענטשן וואס האבן גערעדט שפאניש אין גריכנלאנד זענען געווען ספרדים, איז צוליב דעם שפאניש אין גריכנלאנד געווען א אידישע שפראך. איר זעט, מיר קומען אפשר נענטער און נענטער צו א דעפיניציע וואס וועט אונז צופרידנשטעלן, נאר קיינע פון די דעפיניציעס שטעלט אונז נישט צופרידן. למשל, ס'דא מענטשן וואס האלטן. אז וואס פאר א שפראך אידן זאלן נישט רעדן, רעדן זיי די שפראך אביסעלע אנדערש ווי אנדערע רעדן די שפראך. איז פאליאקן האבן געהאלטן אז זיי קענען דערקענען א אידן לויט ווי ער רעדט פויליש. אז קיין איד האט נישט גערעדט פויליש אזוי ווי א פאליאק, זיי האבן געהערט קלאנגען וואס איז נישט געווען קיין פוילישע קלאנגען. פונקט אזוי האבן דייטשן געהאלטן אז זיי דערקענען א איד ווען ער רעדט דייטש, ווייל אידן רעדן דייטש אנדערש. און ס'איז אפילו געווען אזא אפלאכערישער נאמען. פאר דעם מין דייטש וואס אידן רעדן אין עסטרייך און אין דייטשלאנד האט עס געהייסן מאושלען, דאס הייסט רעדן אזוי ווי משה'ס רעדן, אדער יודעלען, דאס איז רעדן אזוי ווי אידן רעדן. אויך אין אמעריקע איז דא א אידישער ענגליש, נישט נאר ביים אימיגראנטישן עולם, ביים אימיגראנטישן עולם איז זיכער דא א אידישער ענגליש, אבער ס'אויך דא א וואריאנט פון ענגליש וואס הייסט ישיביש, איך האב לעצטנס געפרעגט א בחור'ל ביי מיר אין שול, וואס וואס רעדן די יונגעלייט ביי אים אין דער ישיבה? זאגט ער, זיי רעדן ישיביש. איז ישיביש איז נישט אזא איז נישט אזא ראנדיגע שפראך. איכ'ל אייך ליינען פון א צייטונג אן ארטיקל וואס איז געשריבן אויף ישיביש. און דאס ארטיקל, איך נעם עס ארויס פון א סטודענטישער צייטונג, איך לייען בלויז אביסעלע דערפון, הייסט די לומדישע פיין פאר סוגיא. די לומדישע פיין טאר סוגיא. די בעיסבאל שולחן ערוך סעיס בפירוש דעט אנלי סיקס טפחים אוו פיין טאר מאסט בי יוזד אן א בעט. איף דער איז איווען א משהו מאר די בעט איז פסול. אין דעט געים.

די יענקי איז פון די אנדערע מאנשאפט נישט די מאנשאפט פון דזשארדזש ברעט, אנלי דען דיד די יענקי מענעדזשער עסק די משגיח טו בי בודק די בעט, הי פאונד איט העד מאר דען א שיעור אוו פיין טאר, די בעט וואס טריפה, די האום ראן וואס בטל, דזשארדזש ברעט וואס חייב, די געים וואס נגמר, און די יענקיס ווער זוכה, פאר טו טרי.

נאט טו בי אווער על דעת פוסקים אחרונים, די יענקיס אגריד טו פיניש די געים עז א יומא אריכתא ענד פלעיד דזשאסט טו בי יוצא ענד אוו קאורס דעי וואן פייוו פאר. הכלל איך מיין דאס איז אביסל איבערגעטריבן, דאס איז שוין כדי צו ווייזן אויף ווי ווייט מען קען דערגיין מיט דעם נוסח. דארטן זיינען אינטערעסאנטע זאכן פאר א לינגוויסט מער ווי די לעקסישע, מער ווי פשוט די לעקסישע זאכן. למשל דארטן דא זייער אינטערעסאנטע גראמאטישע קאנסטרוקציעס, למשל טו בי בודק, ענד טו בי נגמר, ענד טו בי פוסק'ט, ענד טו בי יוצא, דאס איז אלס דער אידישער פעריפראסטישער ווערב וואס מען דארף אויף ענגליש מוז מען נישט האבן קיין געהילף ווערב צו דעם, מען קען דאך זאגן טו בודק די בעט, נאט טו בי בודק די בעט, נאט טו בי בודק די בעט טראגט שוין אריבער א אידישע גראמאטישע קאנסטרוקציע, אזוי דאס איז נישט בלויז לעקסיק, דאס שאפט זיך שוין אויך א קאלק גראמאטיק וואס איז קאלקירט אויפן אידישן ווערב, אויפן אידישן געהילף ווערב. הכלל. ס'איז אפשר נישט קיין צופאל וואס דאס פאלק וואס האט שוועריקייטן צו דערגיין א טאלק וועגן מיהו יהודי, מיהו יהודי, האט אויך שוועריקייטן וועגן מה זאת שפה יהודית. אבער דאס איז אייגנטליך א גרעניץ פראבלעם, וואס איז א אידישע שפראך? א גרעניץ פראבלעם איז שטענדיג די שווערסטע פראבלעם וואס מען דארף לייזן דורך ארביטרארע סימנים, למשל וואס איז דער גרעניץ צווישן לעבן און טויט, און די מעדיצין דארף אננעמען א געוויסן, אויך די הלכה, א געוויסע ארביטרארע דעפיניציע וועגן דעם גרעניץ. די ארביטרארע דעפיניציע וועט נישט אלעמאל געפעלן. וואס איז דער גרעניץ צווישן טאג און נאכט? וואס איז דער גרעניץ צווישן ווינטער און הארבסט? אפילו אין מאנטריאל דארף דאס זיין א אינטערעסאנטע פראבלעם. וואס איז דער גרעניץ צווישן הארבסט און ווינטער? דאס זאל זיין א געוויסע ארביטרארע דעפיניציע. און פאר אידישע שפראכן קענען דינען די סטרוקטורעלע און פונקציאנעלע און פסיכאלאגישע סמנים וואס מערסטע פארשערס זענען מסכים אויף זיי און זיי פארלאזן זיך אויף זיי און וועגן זיי וועל איך רעדן אביסל שפעטער. די גרעניצן זענען אפשר שווער צו דעפינירן אבער אין סאמע צענטער פון א אידישער מחנה איז גאנץ קלאר וואס איז א אידישע שפראך און וועלכע איז א אידישע שפראך. און ווען וויינרייך הייבט אן זיין געשיכטע פון דער אידישער שפראך, פירט ער אויף הונדערט זייטן און מער דעם ליינער ארום די ברעגן פון מיטללענדישן ים, און אויך צו די שכנות'דיגע מדינות, צו די מדינות וואס זענען ביי די ברעגן פון מיטללענדישן ים, און ער שטעלט זיך אפ אויף א טוץ אזעלכע אידישע שפראכן פריער. ער שטעלט זיך אפ אויף אראמיש, תרגומיש, וואס היינט צו טאג לעבט נאך יענע אידישע שפראך אין די מיילער פון די קורדישע אידן, פון די קורדיסטאנער אידן, זיי רופן עס קורדיש, אבער לינגוויסטן רופן דאס דזשודעא-אראמעיק נאך היינט צו טאג ווען זיי ווען זיי פארצייכענען דאס. ער שטעלט זיך אפ אויף יאוואניש,

און אנדערע וואלטן נאך דעם שמועס געפירט אסאך ווייטער, וואס קענען זיין ס'איז דא נישט נאר א טוץ אזעלעכע נאר אפשר צוואנציג דרייסיג אזעלעכע פארשידענע תפוצות שפראכן אין דער אידישער געשיכטע. איז פארוואס שטעל איך זיך אפ אויף דער סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן כדי אנצוהויבן דעם אנצוהייבן דעם שמועס וועגן וואס איז דער ביישטייער פון דער אידישער ליטעראטור צו דער אידישער שפראך? ווייל אייגנטליך איז דאס א שטיקל נסיון פאר מיר, ווייל ווי א לינגוויסט קען מיך אזא אזא פערספעקטיוו אוועקפירן גאר ווייט אין א אנדערע ריכטונג און איך וועל צו דער ליטעראטור פארגעסן צוריקצוקומען. ווייל איך מיין אז טאקע דורך א פארגלייכיגן קוק-ווינקל, דורך א פארגלייכיגן קוק, קען מען גרינגער דערזען וואס איז אייגנטליך דער צושטייער פון דער אידישער ליטעראטור צו דער אידישער שפראך. לויט דער סאציאלאגיע פון אידישע שפראכן איז גאנץ קלאר אז אידיש פארמאגט גאר אסאך בשותפות'דיג מיט די אלע אנדערע תפוצות שפראכן. לאמיר זיך אפשטעלן בלויז אויף סטרוקטורעלע ענליכקייטן. למשל. אלע אידישע שפראכן נעמען דעם דעטערמינאנט און בויען אים ווייטער אליין אויף א פרייען אופן, אויף זייער אייגענעם אופן. נעמט אזא ווארט אויף אידיש, כ'גיב אייך בלויז א ביישפיל ווי יארצייט, וואס איז וואס איז אידישליכער ווי יארצייט? כ'קען גאנצע שילן הונדערטער וואס האלטן זיך אויף בלויז אויף דעם, אויף דער צערעמאניע, אויף דער טראדיציע פון יארצייט. ווען אידן וואלטן נישט געקומען אין שול זאגן קדיש אויף יארצייט וואלטן זיך פארמאכט מערסטע שילן אין אמעריקע. אבער יארצייט איז דאך קלאר אז אי דאס ווארט יאר, אי דאס ווארט צייט איז פון דעם גערמאנישן דעטערמינאנט. אבער אויף דייטש איז נישטא אזא ווארט ווי יארצייט. ווען ס'וואלט געווען אזא ווארט וואלט עס גאר געמיינט עפעס אנדערש, וואלט עס אפשר געמיינט סעזאן פון יאר, ווער ווייסט וואס ס'וואלט געמיינט, נאר ס'איז נישטא אזא ווארט. דאס הייסט מ'האט גענומען די גערמאנישע כלי זיין און מ'האט געשאפן פון דעם אייגענע באגריפן. לויט דער אייגענער קולטור, פארשטייט זיך אזוי ווי יעדע שפראך שאפט לויט דער אייגענער קולטור, ס'הייסט אין די אלע אידישע שפראכן נוצט מען אויס דעם כלי זיין, נוצט מען אויס דעם רויווארג פון דעם פון דער דעטערמינאנט שפראך אויף אייגענע אופנים, און אפילו הייסט עס די ווערטער וואס קומען פון דעם דעטערמינאנט גייען אוועק אויף אייגענע דרכים. אלע אידישע שפראכן האבן א לשון קודש'דיגן עלעמענט. וואס ווערט היימיש פאראייגנט. איז האבן מיר אויף אידיש דאס ווארט יום טוב, וואס איז קלאר אז דאס איז פון לשון קודש, אבער מען פאראייגנט דאס ווארט ווייל מען זאגט יום טוב'דיגקייט, יום טוב'דיג, דאס הייסט גראמאטיש ווערט עס אריינגענומען אין דער אלגעמיינער גראמאטיק פון דער שפראך, אדער מען קען אפילו זאגן יאנטעווען, מיר וועלן יאנטעווען דעם יום טוב פון דעם אידישן בוך, יא, דא ווערט עס שוין א ווערב, נישט בלויז אן אדיעקטיוו. יום טוב איז אויף לשון קודש נישט קיין ווערב. אלע אידישע שפראכן נעמען אריין אין זיך עלעמענטן פון די פריערדיגע שפראכן, איידער מ'האט גערעדט יענע אידישע שפראך, אזוי אויף אידיש זענען דא לועזישע עלעמענטן, אזעלכע וויכטיגע ווערטער ווי לייענען און בענטשן זענען נישט קיין גערמאנישע ווערטער נאר זיי זענען לועזישע, ראמאנישע ווערטער. אדער אזעלכע נעמען ווי שניאור און יענטע, דאס זענען נישט קיין ווערטער וואס זענען צוגעקומען אין דער גערמאנישער צייט נאר זענען פון דער פרעגערמאנישער צייט. אלע אידישע שפראכן צוליב דעם לשון קודש'דיגן עלעמענט האבן א סינאנימיק מיט וועלכע זיי קענען אפערירן אנדערש ווי די שפראכן פון וועלכע זיי זענען ארויסגעוואקסן, למשל אויף אידיש איז דא אי בוך אי ספר, נישט יעדעס בוך איז א ספר, און א ספר איז נישט סתם א בוך, און עס איז א וויכטיגע חילוק צווישן די צוויי, אדער ס'איז דא אי יום טוב אי חגא. און אפשר דער גלאס פון יום טוב און חאגע איז אן ענליכער, אבער א יום טוב איז נישט קיין חאגע און א חאגע איז נישט קיין יום טוב. און אלע אידישע שפראכן האבן אזא סינאנימיק, האבן אזא רייכקייט, צוליב דעם וואס ס'קומט צו צו זיי דער לשון קודש'דיגער עלעמענט. עס קען מען זאגן אז אידיש איז ענליך צו אלע אנדערע אידישע שפראכן סטרוקטורעל, כ'האב אייך ערשט דערמאנט די סטרוקטורעלע ענליכקייטן. אויך פונקציאנעל זענען דא פונקציאנעלע ענליכקייטן, למשל אין שייכות מיט אלע אידישע שפראכן זענען זיי באנוצט געווארן און ווערן היינט צו טאג באנוצט צו טייטשן ביים לערנען. זיי האבן די בייהילפערישע טייטשנדיגע פונקציעס אין דער קולטור. אויך לגבי אלע אידישע שפראכן זענען דא געוויסע פסיכאלאגישע ענליכקייטן. כ'האב אמאל האלב וויצלדיג און האלב ערנסט געזאגט אז א אידישע שפראך איז א שפראך וואס אין א אידישן ציבור איז קינד און קייט רעדט אט די שפראך, נאר ווייניג ליינען זי. אלע רעדן זי נאר ווייניג ליינען זי, כ'בין זיכער מען וואלט דורכגעפירט א פארשונג אין דעם עולם וואס דאס איז א עולם פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק איז אסאך ווייניגער פון אייך ליינען געווענליך אידיש ווי רעדן אידיש און נאך ווייניגער שרייבן זי און גאר גאר ווייניג האלטן פון איר גאר גאר ווייניג האלטן פון איר ספעציעל צווישן דער עליטע אדער די לשון קודש'דיגע עליטע אדער די עליטע וואס ארבעט זיך אריין אין דער ארומיקער געזעלשאפט. אזוי פסיכאלאגיש זענען אויך דא ענליכקייטן צווישן אידיש און אנדערע אידישע שפראכן. קען זיך אבער אזוי באקומען אז מה רעש, ס'איז נישטא קיין אונטערשייד צווישן אידיש און די אנדערע תפוצות שפראכן. אידיש צייכנט זיך מיט גארנישט נישט אויס לגבי די אנדערע, און דאס איז אייגנטליך. די עם הארצישע עם הארצישע שנאה וואס קומט געווענליך ארויס מיט אזא פסק דין אז אידיש איז אייגענטליך נישט מער ווי א שבטים שפראך אזוי ווי די אנדערע שבטים שפראכן ביי אידן, און און דא קומט אריין אמאל א באהאלטענער און אמאל א אפענער אם ירצה השם, וועט אונטערגיין אזוי ווי די אנדערע. און דא מיין איך דערגייען מיר צו דער צווייטער זייט פון דער מטבע, אז אידיש איז נישט נאר ענליך אויף אלע אנדערע אידישע תפוצות שפראכן, נאר עס איז אויך אנדערש פון זיי. און דא וויל איך זיך ווידער אמאל בלויז אפשטעלן אויף אייניגע אנדערשקייטן, אזוי ווי איך האב פריער גערעדט וועגן סטרוקטורעלע ענליכקייטן, וועל איך דאס מאל רעדן וועגן פונקציאנעלע פסיכאלאגישע אנדערשקייטן פון אידיש, למשל, דאס וואס אידיש איז געווארן די שפראך פון אידישע באוועגונגען, דאס איז א פונקציע וואס אנדערע אידישע תפוצות שפראכן האבן קיינמאל נישט קיינמאל נישט דערגרייכט. און איך וועל אנהייבן אין דער פרומער וועלט, און דא פארקוקן דעם לעצטן רעפעראט וואס איך האב דא געהאלטן בערך מיט דריי יאר צוריק, אז צווישן דער פרומער און דער פרייער וועלט, צווישן דער פרומער און דער וועלטליכער וועלט, געים זענען דא אן א שיעור מדריגות, אן א שיעור קאמבינאציעס, און ס'איז פאלש, כאטש עס איז זייער גרינג, איז עס אבער פאלש זיי אפצוטיילן ווי זיי וואלטן געווען צוויי אינגאנצן אפגעטיילטע וועלטן. אבער איך וועל אנהייבן מיט דער פרומער וועלט. בלויז אינעם שטח פון אידיש האבן זיך ביי פרומע אנטוויקלט שיטות וואס טיילן זיך באוואוסטזיניג אפ פון ווייניגער פרומע צו פון נישט פרומע צו פון אנדערש פרומע, אויפן סמך פון דער שפראך. ביי אייניגע חסידים היינט צו טאג, און ביי אנדערע שטארק פרומע אין לעצט אין משך פונעם לעצטן יארהונדערט, איז אויפגעקומען א אידיש באוואוסטזיניגקייט וואס איז אין שייכות מיט די אנדערע אידישע שפראכן און תפוצות שפראכן קיינמאל נישט געווען. דער חתם סופר אין פריען טייל פון ניינצנטן יארהונדערט און זיין זיינע חסידים און זיין תלמיד הילל ליכטנשטיין האבן קלאר פארמולירט אזא אידעאלאגישן צוגאנג אז ס'איז פונקט אזוי אסור למשל צו גיין אין שול צו א רב

נתן בירנבוים אריינגענומען אידיש אין דעם וועלט באנעם פון דער פרומער וועלט ווען ער האט געזאגט, אויסגערופן, שעטנז אויפן לייב ניט, און און א פרעמד בגד אויף דער צונג יא. דאס הייסט, אריבערגיין פון אידיש אויף א פרעמדער שפראך איז פונקט אזוי ווי אנצוטון אויפן לייב א פרעמד בגד, א בגד פון שעטנז.

אז איך ליין אזא זשורנאל ווי בדרכי התורה וואס ערשיינט אויף אידיש און איז א אידיש-קעמפערישער זשורנאל פון סאטמארער איז קלאר אז זיי ווייסן נישט אז עס עקזיסטירן וועלטליכע אידן וואס רעדן אידיש, זיי האלטן זיי זענען די איינציגע אידן וואס רעדן אידיש און אידיש איז דער סימן וואס דיפערענצירט צווישן זיי און אלע אנדערע אידן וואס רעדן ענגליש. ביי אלע אנדערע אידישע שפראכן איז אזא ארגענעזירטע פרומע שפראך באנוץ נישט אויפגעקומען. אבער אויך וואס שייך פרומער ליטעראטור, וואס איך דארף זיך כסדר דערמאנען אז ליטעראטור איז דאך מיין טעמע און נישט אידעאלאגיע, זעהט דער ענין אויס אנדערש לגבי אידיש. אַ סך ייִדישע שפּראַכן, תּפֿוצות שפּראַכן, זענען געווען און זענען געבליבן שפֿחות און האָבן איבערזעצעריש געדינט דעם לשון-קודשדיקן באַלעבאָס. אָבער בלויז אויף ייִדיש איז אויפֿגעקומען אַ גרויסע פֿאַרזיכיקע פֿרומע ליטעראַטור. אַ פֿאַרזיכיקע ליטעראַטור הייסט אַ ליטעראַטור וואָס האָט נישט וויזאַווי, אַנטקעגן איבער זיך, דעם טראַדיציאָנעלן לשון-קודשדיקן טעקסט וואס מען דארף איבערזעצן אדער טייטשן, א ליטעראטור וואס שרייבט אידיש פאר זיך, די מוסר ספרים, וועגן זיי וועל איך אביסל שפעטער רעדן, געשיכטע ספרים, דער יוסיפון איז ארויס פרי אויף אידיש, אן דעם אריגינעלן טעקסט און צוגעגעבן נייע טעקסטן אויף אידיש וואס זענען אויפן לשון קודש'דיגן טעקסט נישט פאראן. שארית ישראל איז ארויס נאך אין האלאנד אין זיבעצנטן יארהונדערט און עס ווערט איבערגעדרוקט זינט דעמאלט. די געשיכטע פון אידישן פאלק פון חורבן בית שני ביז נאפאליאנען אויף אידיש. פאליטישע ליטעראטור

צוליב דעם וואס אויך די מזרח אייראפעאישע פרומע וועלט האט דורכגעמאכט א היפשע מאס מאדערניזירונג, אי דורכ'ן קאנטאקט מיט ניט-אידן, אי דורכ'ן קאנטאקט, כ'וואלט געזאגט, מיט די קאנקורענץ מיט אידישע מאדערנע באוועגונגען, האט זי אנטוויקלט אן אייגן ליטעראטור, און די ליטעראטור האט געהאט אויך אירע שפראכיקע שטריכן, און די שפראכיקע שטריכן פון דער פרומער ליטעראטור זענען אריין טיף אין דעם אידיש פון דער פרומער וועלט. כ'וויל צוריק צו דער מוסר-ליטעראטור. מוסר ליטעראטור פארנעמט זיך, כ'וואלט געזאגט, מיט עטיק, די העברעאישע מוסר ליטעראטור, אביסל מער טעארעטיש, פארנעמט זיך מיט אזעלכע ענינים ווי אהבת ישראל, אהבת השם, יראת השם. די אידישע מוסר ליטעראטור פארנעמט זיך אביסל מער, כ'וואלט געזאגט, פראגמאטיש, פראקטיש, מיט אזעלכע ענינים ווי עטישע ענינים ווי אפהיטן מצוות און זיך היטן פון עבירות. מצוות בין אדם למקום, מצוות בין אדם לחבירו, און צווישן די זייער אסאך וויכטיגע מוסר ווערק אויף לשון קודש, כ'ווייס, חובת הלבבות און שמונה פרקים פון רמב"ם און ספר חסידים, מסילת ישרים, זענען אויך אבער פאראן א פיינע צאל זייער וויכטיגע אידישע ווערק, אייניקע זענען אריגינעל אויף אידיש, אדער אייניקע זענען אריגינעל צוויי שפראכיג וואס מען זעהט אז דער זעלבער מחבר, לויט ווען זיי זענען ארויס, האט גענומען און האט אנגעשריבן אי דעם אידישן אריגינאל אי דעם לשון קודש'דיגן אריגינאל, אדער אייניקע איז אפילו נישט קלאר וואס איז דער אריגינאל, ס'איז ארויס פריער אויף אידיש, ס'איז ארויס פריער אויף לשון קודש, ס'איז שווער צו דערקענען, ס'איז שווער צו וויסן. כ'טראכט וועגן אזעלכע ווערק ווי לב טוב און סם חיים און בראנדשפיגל, זיי זענען געווען גענוג טיף צו פאראינטערעסירן דעם למדן, און גענוג גרונטיג צו דערגיין צום באלעבאס. אז יעדער באלעבאס וואס האט געלערנט אביסל אין חדר און אפשר אין ישיבה זאל זאל וועלן ווייטער אויף אידיש לערנען מוסר ליטעראטור. אזא ליטעראטור אין דער פאלקס-שפראך, א פארזיכדיגע ליטעראטור, נישט קיין איבערזעצערישע, איז פאראן בלויז אויף אידיש און האט באווירקט דעם אידיש פונעם פרומען עולם און פונעם פרומען עולם אויך ווייטער. אדאנק אט דער פרומער ליטעראטור, נישט בלויז דאס טייטשן, וואס מען געפינט ביי אלע אידישע שפראכן, אבער איך וויל אייך דערמאנען אז דאס טייטשן, דאס טייטשן דעם חומש און דאס טייטשן דאס לייענען, דאס איז דאך אויך טייטשן די ליטעראטור, דאס טייטשט מען די פרומע ליטעראטור, דאס איז דאך, דער פרומער ספר איז דאך דער חומש, דער פרומער ספר איז דאך די תורה, איז עס, אבער טייטשן די תורה איז אויך נישט אפגעטיילט הייסט עס פון ליטעראטור. האט אריינגעפלייצט, דורך דעם האט אריינגעפלייצט אין אידיש א בולטערער לשון קודש'דיגער עלעמענט און א בולטערער תלמוד'ישער עלעמענט ווי ס'איז צו געפינען אין די אנדערע אידישע שפראכן. און דאס האבן באמערקט אידישע לינגוויסטן אויך אין די דרייסיגער יארן ווען קאמוניסטן האבן אטאקירט מאקס וויינרייכן פאר זיין פאשיסטישן אידיש. האט ער זיי געענטפערט מיט אן ארטיקל וואס האט געהייסן וואס וואלט אידיש געווען אן העברעאיש, ווייל א הויפט סימן פון פאשיסטישן אידיש איז געווען דער העברעאישער עלעמענט, דער לשון קודש'דיגער עלעמענט אינעם מאדערנעם ייווא אידיש, און האט אויסגעפירט אז אידיש וואלט געווען ארעמער און בלאסער אן העברעאיש. און יודל מארק מיט מיט דרייסיג יאר צוריק האט געשריבן זעהר א פיינעם ארטיקל וואס מען האט געדארפט אפשר נאכאמאל ארויסגעבן וואס האט געהייסן לאמיר אויפהיטן די שפראך פונעם תלמיד חכם, דער מיר האט ער געמיינט וועלטליכע אידן, לאמיר אויפהיטן די שפראך פונעם תלמיד חכם ווייל דאס איז די דאס איז די אן עלעמענט אין אידיש, כ'וואלט געזאגט דאס איז א ניווא פון אידיש וואס דער אידישער תלמיד חכם דער וועלטליכער דארף אויך האבן יענע שפראך. כ'וויל אייך דערמאנען, כ'וויל אייך פארליינען אן אויסצוג פון א דרשה פון א רבי'ן צו פשוטע אידן וואס זענען נישט קיין גמרא קענערס, נישט קיין ישיבה גראדואנטן, נאר סתם אידן פון א גאנץ יאר, וואו ער וויל זיי מסביר זיין א פשוט'ע זאך, פארוואס איז אין חודש חשוון נישטא קיין יום טובים? דאס אידישע יאר הייבט זיך אן מיט תשרי מיט אזויפיל אידישע יום טובים, און נאכדעם קומט מען באלד אין חודש חשוון נישטא קיין איין אידישער יום טוב, און ער דערקלערט זיי עס א פשוט'ער שכל אז דער רבונו של עולם וויל זען צו אידן האבן זיך דורך די אלע יום טובים וואס זענען געווען אין תשרי, צו זיי האבן זיך אויסגעלערנט אליין צו פירן די מצוות, זיי דארפן נישט האבן מער קיין דערמאנונגען פונעם רבונו של עולם דורך יום טובים, צו זיי האבן עס אליין איבערגענומען צו זיך אין הארצן אריין, ווייל דער יום טוב קומט דאך ווי א דערמאנונג. דאס איז דער פשוט'ער דאס איז דער פשוט'ער ענין, און אט אזוי דערקלערט ער דעם ענין. ויש לומר אז דערפאר דארף דער איבערגאנג פון תשרי אין חשוון זיין שלא בערך, אויב אין חודש חשוון וואלט געווען על כל פנים איין מועד, זעט מען נאך דעם פארבונד צווישן חודש תשרי המרובה במועדות, קען מען נישט וויסן צו זיין עבודה, זיין, דאס איז אזא העברעאישע קאנסטרוקציע פון לשון קודש'דיגע ווערטער, ס'וואלט געדארפט זאגן צו א איד'נס עבודה, צו זיין עבודה בחודש חשוון קומט אינגאנצן פון זיין מציאות בכח עצמו, אדער ס'איז נאר נאך מצד דעם כח פון דער פון דעם מועד, איך וואלט געזאגט מצד דעם כח פון דעם מועד. בשעת אבער מ'גייט אריין פון תשרי אין חודש חשוון, א גאנצער חודש וועלכער האט נישט קיין מועדים, א הליכה שלא בערך, דעמאלט איז דאס די אמת'ע בחינה צו זען ווער דער איד איז, און פון דעם שינוי הכי גדול בתחילת השנה מתשרי לחשוון באקומט מען די כוחות צו דורכגיין אלע שינויים במשך השנה און באווייזן ווי ער דינט דעם אייבערשטן בשלימות אין יעדן מצב. ביז אז די הליכה שלא בערך פון תשרי תשרי אין חשוון איז מגלה אז אויך ווען א איד שטייט דערנאך אין א מועד אדער אין א בית הכנסת אדער אין א בית מדרש איז זיין עבודת השם ניט נאר מצד כח המועד נאר בעיקר מצד זיין אמת'ן רצון ומציאות בסגנון אחר עס איז אנדערש געזאגט אויך אין די שינויים והליכות מדרגה לדרגה וואס האבן יא אן ערך צווישן זיך, נעמט א איד דעם כח פון דער הליכה שלא בערך פון חודש חשוון, אז אין יעדער הליכה אפילו הליכה קטנה הערט זיך א תנועה פון אין ערוך, דאס הייסט ווי דאס איז אויך אן אויסדרוק פון זיין אמת'ע מציאות און ניט נאר מצד השפעות הסביבה הטובה. און איך וויל אייך נאכאמאל דערמאנען אז פארשטייט זיך איר קענט זאגן אז פארשטייט זיך א רבי רעדט אזוי וועגן רבנישע זאכן, אבער אזא מין אופן רעדן איז אריבער טיילווייז אין דער שוסטער גאס אין אלע ספערעס, און בלויז אויף אידיש וועט איר געפינען אזא טעקסט, און נישט אויף דזשודעזמע, און נישט אויף יהודיש, און נישט אויף פרסיש, אין דער פרומער ליטעראטור, ווי די פרומע ליטעראטור האט באווירקט די שפראך, די פאר-זיכיגע שפראך פון פרומע אידן. און ביי וועלטליכע נאך מער. בלויז אויף אידיש און העברעיש, אבער איך רעד דאך וועגן תפוצות שפראכן, בלויז אויף אידיש איז אויפגעקומען א וועלטליכע ליטעראטור וואס איר ציל איז געווען ניט נאר צו באמאלן די אידישע סביבה, נאר זי צו מאדערניזירן, ענדערן לטובת אידישע צילן. געווענליך דארף מען אננעמען אז ליטעראטורן וואקסן ארויס פון זייערע קולטורן, פון זייערע לכתחילה'דיגע פאלקס סביבות, און אז כדי צו פארשטיין די ליטעראטור מוז מען פריער פארשטיין איר קולטורעלע אירע קולטורעלע ווארצלען. אבער ליטעראטורן זענען אויך די גורמים פון שפראכיגע קולטורעלע פועל יוצאות. דאנטע האט צוגעגעבן חשיבות צו איטאליעניש, און שייקספיר האט צוגעגעבן חשיבות צו ענגליש, און לוטער האט צוגעגעבן חשיבות צו דייטשיש, און דאס זענען אלץ געווען שפראכן פריער מיט גאר ווייניג יחוס עצמם, און טאקע די ליטעראטורן, די גרויסע ליטעראטן זייערע, האבן צוגעגעבן דעם יחוס צו די שפראכן ביסלעכווייז. און אזוי אויך מיט אידיש, נישט געקוקט דערויף וואס אידיש איז פון די קלענערע שפראכן פון דער וועלט, האט אבער איר ליטעראטור איר צוגעגעבן חשיבות און אנזען אין דער גאנצער מאדערנער וועלט. גיט א קוק, ווען ס'וואלט נישט פארגעקומען דער חורבן, וואלטן, וואלט אידיש היינט צו טאג נאך אלץ געווען איינע פון די קלענערע שפראכן אויף דער וועלט, אידיש רעכנט מען וואלט היינט צוטאג געהאט לאמיר זאגן זעכצן מיליאן, זי האט געהאט פארן מלחמה עלף צוועלף מיליאן וואלט זי היינט געהאט זעכצן מיליאן, פארוואס אזא קליינער צואוואקס אין פֿינף און פֿערציק יאר, ווייל מען רעכנט, דעמאגראפיש, וואלט די מאדערנקייט אויך פארקלענערט שטארק דעם צואוואקס פון דער באפעלקערונג, וואלט געווען היינט צוטאג לאמיר זאגן זעכצן מיליאן.

איז וויעטנאמעזיש. וויעטנאמעזיש האט צוואַנציק מיליאן רעדנער. וואס ווייסט די וועלט פון דער וויעטנאמעזישער ליטעראטור, די מאדערנע וועלט? וואס ווייסט די מאדערנע וועלט אפילו פון דער כינעזישער ליטעראטור, וואס מען רעכנט זי האט איין ביליאן, איין ביליאן, טויזנט מיליאן, רעדנער? וואס ווייסט די וועלט וועגן דער ליטעראטור אויף הינדי מיט צוויי הונדערט מיליאן, אדער אראביש מיט הונדערט פֿופֿציק מיליאן איר ווייסט דאך אז אן אראבישער שרייבער האט געוואונען נאבעל פריז לעצטן חודש, און מיינס א קאלעגע אין אוניווערסיטעט האט מיר געזאגט מיט גרויס חידוש, ער האט געזאגט כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז דא אויף אראביש א ליטעראטור, און דאס איז מער ווייניגער, דאס איז מין מער ווייניגער וואס די וועלט ווייסט וועגן דער אראבישער ליטעראטור. בענגאלי, הונדערט פֿופֿציק מיליאן? וועגן בענגאלי ווייסט מען צום בעסטן פאל רבינדרנאט טאגור. רבינדרנאט טאגור איז איינמאל געשטאנען, מען האט אים געבראכט קיין ניו יארק און ער איז געשטאנען אונטן אין די עמפייער סטעיט בילדינג, מען האט אים געוויזן אז ס'איז דא א ליפט וואס. פארט ארויף ביז אויבן איינער עקספרעס און איינער שטעלט זיך אפ אויף יעדן גארן, און דער חילוק פון די צוויי אפילו ווען זיי שטעלן זיך ביידע נישט אפ איז דער חילוק דריי מינוט, און ער האט געפרעגט איז וואס טוט מען מיט יענע דריי מינוט? האט ער געהאט א מער פילאזאפישע פראבלעם, אבער אויסער דעם וואס ווייסט די וועלט וועגן דער ליטעראטור אויף בענגאלי? אויף יאפאניש מיט הונדערט צוואַנציק מיליאן. די שפיצן פון דער אידישער ליטעראטור זענען באקאנט איבער דער וועלט. און דער פארזיצער האט איידער ערקלערט אז איך פאר ארום א היבש ביסל איבער דער וועלט און ס'איז מיר שטענדיג אינטערעסאנט דאס צו זען. ווען געלע און איך זענען געווען אין קאירא דאס יאר נאך דעם ווי מ'האט אונטערגעשריבן דעם קעמפ דעיוויד אפמאך, און ס'איז געווען די ישראל אמבאסאדע האט געמאכט דארטן א פייערונג און האט אונז פארבעטן צווישן אנ און אבער נישט דאס בין איך אויסן דער אוניווערסיטעט וואו איך בין געקומען האלטן לעקציעס וואס הייסט דער אמעריקאנער אוניווערסיטעט אין קאירא. האט געמאכט פאר מיר אן אויפנאמע, עס איז געקומען דער אמעריקאנער אמבאסאדער אין קאירא מיר אפגעבן שלום עליכם, א איד? ניין, שלום עליכם, א אמעריקאנער, א לאנדסמאן, און ער האט מיך באלד געפרעגט, וואטס ניו אין די ווארלד אוו אידיש? איז קען מען זאגן אז דאס האט אים אונטערגעזאגט זיינער א מענטש, אז ס'קומט א מענטש פון אמעריקע וואס איז פאראינטערעסירט אין דער אידישער ליטעראטור, אז אפילו אין קאירא פרעגט מען אים, אז מען שטעלט אים פאר, וואטס ניו אין די ווארלד אוו אידיש? אבער זיין מענטש האט דאך געדארפט וויסן וועגן דעם.